לזכות התאומים צמח, משה, וחיה מושקא שיחיו, מינץ, ליום ההולדת שלהם י ז כסלו. משיחת י ט כסלו תשמ ד. עס איז געווען דער לימוד התורה ביז רזין דרזין ביי יחידי סגולה זינט מתן תורה אן. דערנאך איז דאס געווארן אבער אין דערויף אין א מעשה מרכבה האט מען געלערנט מער ניט ווי ביחיד. דערנאך איז געווארן פון זמן ביז זמן רשבי איז געווארן ארובות השמים נפתחו איז געווען בדרך אן אויסנאם אז ס'איז געווען אפילו רביא אפילו בחורים ותינוקות האבן מער געלערנט פנימיות התורה דערנאך איז דאס ווייטער נתעלם געווארן, אבער ניט חס ושלום אז ס'ניט געווען דער לימוד, נאר ס'איז געווען דעמאלט רשבי וחבריו, וואס איז געווען תורתו אומנותו, און ער האט געזאגט אז זיין לימוד התורה איז אין אן אופן פון ביה אתקשרנא וביה אתלהטנא, וואס זיין לימוד איז געווען דער לימוד פון פנימיות התורה. וואס דאס איז דאך אויכעט איינע פון די פירושים פון דעם אויפטו וואס מען זאגט תורתו אומנותו איז דאס דווקא רשבי וחבריו, נאר זיי זענען געווען אין אזא מין מעמד ומצב אז זייער לימוד פון פנימיות התורה האט מוציא געווען את כל העולם כולו. במכּל־שכּן וקל־וחומר, װאָס רשבי האָט דאָך געזאָגט, יכולני לפֿטור את כּל העולם כּולו, פֿון ענינים היפּוך התּורה ומצװתיה, װערט דאָך די שאלה, װאָס איז זײַן קשר, אַז על-פּי תּורה, װאָס ענינו איז דאָך צדק וישר, זאָל דאָס קאָנען פּוטר זײַן כּל העולם כּולו? זאגט מען דאך אויף דערויף דעם ביאור אז רשבי'ס ענין איז געווען ער האט זיך מוסר נפש געווען און האט זיך אריינגעגעבן און האט זיך אפגעגעבן פאר כל אחד ואחת שבדורו, און דאס קומט דאך אין פארבינדונג וואס ער זאגט דאך אין בספרו שלו אין ספר הזהר אז רשבי איז געווען א ניצוץ פון משה רבינו ביז בדוגמא ווי משה רבינו, וואס משה רבינו'ס אויפטו איז דאך געווען ווי מוסבר אין זוהר עצמו, אז ניט ווי ס'איז געווען צדיקים גדולים אבער זיי האבן זיך ניט מוסר נפש געווען על כל אחד ואחד שבדורו, מה שאין כן משה רבינו האט געטענה'ט אז ואם אין איז מחני נא מספרך, און וועגן וועמען האט ער דאס גערעדט, האט ער דאס גערעדט אזוינע וואס לכאורה האט ער מיט זיי אינגאנצן קיין שייכות נישט געהאט, בשעת זיי האבן אפגעטון דעם דבר בלתי רצוי איז ער גאר געווען אין הר סיני, און גלייך ווי ער איז אראפגעגאנגען האבן זיי גופא חרטה געהאט. אף על פי כן זאגט ער און שטעלט דאס אלס א דרישה און איז זיך מוסר נפש אז מחני נא מספרך ווארום דאס איז העם אשר אנכי בקרבו, ועל דרך זה אויכעט ר' שמעון בן יוחאי בשעת ער איז זיך מוסר נפש יכולני לפטור אז ער לאזט זיך אראפ אין דעם דור זיינעם און זאגט כל הדור כולו אף על פי וואס אין עם איז דאך געווען כמה סוגים, איז יכולני לפטור פון כל העניינים הבלתי רצויים, און דאס זאל זיין אויסגעהאלטן על פי משפט ודין התורה, ווארום ער געפינט זיך אנכי בקרבו. על אחת כמה וכמה אז זיין לימוד דער חלק פון פנימיות התורה האט ער געקאנט מוציא זיין, די דורות שלאחריו, ביז וואנען עס איז געקומען דער אריזל און האט מגלה געווען אז איצטער איז געקומען, אז ביז וואנען איז געקומען די צייט אז מען מוז מגלה זיין זאת החכמה, און וויבאלד אז דער דור פארלאנגט דאס מצד ירידת הדורות, אכשור דרא בתמיה, קען מען ניט אויסקומען מיטן מידה פון תורה אור וואס איז געווען ביז דעמאלט דערפאר וואס דער חשך איז געווארן גרעסער, האט מען געמוזט מגלה זיין די תורה, זאת החכמה, וואס דאס גייט זיך אויף חכמת האמת שבתורת אמת, אין אן אופן אז דאס זאל זיין בגלוי, אף על פי כן איז דאס נאך נישט געווען ביז אין חוץ אריין, ווארום דעם חוץ האט מען מאיר געווען. דורך דעם אור וואס איז געווען אין דעם ארט וואו מען האט אים מגלה געווען, און מען האט נישט געדארפט אנקומען ברענגען אהין צו דעם חלק התורה ורזין דרזין, אבער ס'איז אלעמאל לא פסקה תורה מאבותינו במצרים, גייט זיך דאס אויף כל חלקי התורה על אחת כמה וכמה אז דאס גייט אויף נשמתא דאורייתא. ווי רשבי ז ל איז מפרש אין זוהר בהעלות אין פרשה בהעלותך את הנרות אז רזי דאורייתא זענען נשמתא דאורייתא, איז דאך א זיכערע זאך אז די נשמה האט זיכער מחיה געווען כל חלקי התורה און דורך דערויף כל אחד ואחת מישראל, ס'איז אבער געווען אין אזא מין אופן אז זי האט מאיר געווען. ביי יחידי סגולה און פון זמן האריז ל דארט וואו מ'האט מגלה געווען בשעת אבער געקומען דערנאך ובמשל הידוע וואס דער בעל הגאולה וואס דער אלטער רבי האט מסביר געווען אז דאס איז א משל צו א בן מלך וואס ער איז געווען במעמד ומצב בריא דערנאך איז ער געווארן א חולה. און מ'האט געזאגט דעם מלך אז מ'דארף אנקומען לרפואתו, אז מ'זאל נעמען די אבן יקרה שבכתר המלך, וואס אין דעם אבן איז תלוי דער יופי ויקר פון דעם כתר המלכות, איז כל זמן דער חולי איז נאך נישט געווען עד כדי כך, האט דער מלך אויף דערויף געזאגט אז זאל מען זיך פרואוון אויף אנדערע וועגן, בשעת ס'איז אבער אנגעקומען און געזאגט דעם מלך אז דער מצב פון דעם בן מלך איז א ענין וואס דאס איז נוגע בחייו, האט ער ניט נאר מתיר געווען מען זאל נעמען דעם אבן שבכתר המלכות און מען זאל דאס צורייבן און אריינמישן דאס אין וואסער, און פּרוּװן זיך גיסן אין דעם בן-מלך, און בלשון המשל אפֿשר װעט אַ טיפּה אַרײַנגײן בפֿנימיות און װעט אים מחיה זײַן. און בשעת מע פֿרעגט, װאָס איז דאָ געװאָרן דער שינוי, איז דער ענטפֿער בפּשטות, אַז דער גאַנצער ענין הכּתר מיטן אבֿן שבכּתר, מיטן יופי און די פעולת הכתר איז פארבונדן מיט די מציאות פון בן מלך, און אט אט דעמאלט בשעת ס'איז נוגע צו זיין מציאות, איז אט דעמאלט ניט נאר מותר לגלות זאת החכמה, און ניט נאר אז דאס ווערט א ציווי אין חוגים מסוימים, אף על פי וואס דאס איז חוגים רחבים, ואדרבה דווקא אין חוצה. וואס דארט איז דאך די חשש און די סכנה, פיקוח נפש רוחני, ביתר שאת וביתר עז, מוז זיין דארטן דער ענין אז זאל אנקומען אהינצו, טאקע צוזאמענגעמישט מיט צוריבן און צוזאמענגעמישט וכו', וואס דאס איז די חשש וואס בפשטות, איז דאך דארף מען זיך באווארענען אז אף על פי וואס מ'איז מסביר די מיט די אלע דוגמאות ביז מבשרי אחזה אלקה רזי דרזין דאורייתא דארף מען גלייך באווארענען אז דאס איז מער ניט ווי א משל און ס'איז דא צו קומט ניט צו דעם נמשל ביז להבדיל כמה וכמה עילויים ומעלות ודרגות. וואס דאס איז דאך אויכעט דער לימוד און אנגעוויזן גלייך ביים מתן תורה, וואס דעמאלט זאגט מען דאך אויכעט, ווי דער רמב ם ברענגט אראפ בספרי ידי השם און עיני השם וכיוצא בזה, וואס דאס איז דאך מער ניט ווי א משל דברה תורה כלשון בני אדם. נאר דא איז צוגעקומען א דברה תורה אין רזי דרזין אז מען איז זיך מסביר די רזי דרזין בלשון בני אדם, און דאָס ווערט א דבר הכרחי, ווי דער משל פון דעם אלטן רעבן פון דעם בעל הגאולה, וואָס שוין אָפּגעדרוקט בפרטיות און ס'איז שוין מפורסם. און אָט דאָס איז געווען דער אויפטו פון יו ט כסלו, אז מ'האָט געזעט און געזען אין חשך העולם די שרים און די עמים שבמדינה פון דעם צאר, איז זיי גופא האבן געגעבן די חופשה, ווארום פון זיי דער חשך האט געשריען, אז מען מוז מפרסם זיין דעם אור פון רזי דרזין, ביז ער זאל אנקומען אין דעם חשך כפול ומכופל פון עקבתא דמשיחא, ואף על פי דאיהו לא חזי, איז מזלייהו חזי. האָט דער מזלייהו פּועל געווען אַז ותפול עליהם חרדה גדולה, ווי די גמרא איז מפרש בפשטות אַז דאָס וואָס מזלייהו חזי איז ניט דער פּירוש אַז דאָס איז געבליבן אין מזל, דאָס האָט פּועל געווען למטה אַז ס'איז געוואָרן אַ חרדה גדולה, האָבן זיי געשריען אַז מען מוז אים אַרויסלאָזן און אַרויסלאָזן אין אַזאַ מין אופן אַז זאָל זיין חופשה ניתנה לו. און ממשיך זיין אין הפצה פון רזין דרזין נאך מערער וויפיל ס'איז געווען ביז דעמאלט, כידוע די שיחה וואס שוין אויכעט געדרוקט פון דעם רבי'ן נשמתו עדן אז זינט דער גאולה פון י"ט כסלו האט זיך אנגעהויבן דער עיקר פון הפצת המעיינות חוצה וכאמור אין דעם משל און ניט דער פירוש אז דאס מ'גיט מער ניט עפעס א חלק אין חוצה נאר ווי דער לשון איז יפוצו מעיינותיך חוצה די מעיינות אליין, און ניט ווי על דרך הרגיל אז פון די מעיין גייט עס אריין אין א נהר, און פון דעם נהר גייט עס על פני הארץ, ממרחק פון דעם מעיין און אויכעט פון דעם נהר, נאר יפוצו מעיינותיך חוצה אז די מעיינות אליין ברענגט מען אין דעם חוצה, און דאָרטן טוט מען מיט זײ, און מע זײ לערנט זײ אין אַן אופֿן פֿון יפֿוצו.